די וואך אין די פרשה זעט מען אז א איד וואס האט געהאט א נגע צרעת רופט מען די כהן און ער זאל זאגן צו ס'איז טמא צו ס'איז טהור, איז אסאך מפרשים שטעלן זיך פארוואס רופט מען א כהן זאל מטמא זיין די נגע צרעת, לכאורה וואלט מען געדארפט רופן א מומחה א תלמיד חכם וואס האט געלערנט די הלכות צרעת, וואס האט דאס צו טון מיט א כהן? נאר ס'ווערט געברענגט ווי אין געוויסע פלעצער, אז א כהן האט א עקסטער מצוה צו בענטשן די אידן, אזוי ווי ס'שטייט אין פרשת נשא, צו דוכענען, נשיאת כפיים, און און שטייט אין זוהר, און אויך דער מדרש, זייער שטארק ארויסגעברענגט, אז א כהן, בשעת ער דיכענט דארף ער האבן די ליבשאפט פאר די אידן, אזוי ווי מען זאגט ביי די ברכה פארן דיכענען, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, אז די כהן האט א עקסטערע מצוה צו זאגן די ברכות פאר אידן מיט א ליבשאפט צו די אידן, איז ווען מען האט געזוכט איינער וואס זאל זיין צוגעפאסט צו קומען געבן א עונש פאר א איד וואס דארף האבן א נגע צרעת, מען דארף זאגן אז ס'איז טמא, מוז מען נעמען איינער דווקא איינער וואס האט ליב די אנדערע איד, ווייל אויב מען וויל קומען געבן א עונש פאר א צווייטע, מוז עס קומען פון א ליבשאפט, נישט פון א נקמה פון א שלעכטקייט, פאר דעם האט מען דווקא אויסגעזוכט דעם כהן. אבער די אמת איז, נאך מער ווי דעם, אז דער איד וואס האט גערעדט לשון הרע, און פאר דעם האט ער באקומען א נגע צרעת, און למעשה דער איד האט פארפעלט צו פארשטיין, האט נישט פארשטאנען אז א איד האט א כח צו ווען ער זעט עפעס וואס יענער האט געטון ער קען עס אפטייטשן אויף גוט ער קען עס אפטייטשן אויף שלעכט, אסאך מאל מיינט מען וואס א נפקא מינה צו איך וועל עס אפטייטשן אויף גוט איך וועל עס אפטייטשן אויף שלעכט, גארנישט קיין נפקא מינה. פארדעם האט מען געזאגט פאר די איד וואס האט א נגע צרעת אז. דארף זיך לערנען פון דעם, די כפרה פאר די פאר די נגע צרעת איז אז ער דארף גיין מחוץ למחנה און ער מוז רופן טמא טמא יקרא, און די גמרא זאגט אויף דעם אז ער דארף מודיע זיין פאר די רבים אסאך מענטשן זאלן וויסן זיין פראבלעם, ויבקשו עליו רחמים, זאלן דאווענען פאר אים, און מען קומט צו ווייזן די איד וואס ער האט געהאט די נגע צרעת וועגן ער האט נישט פארשטאנען א איד קען דן זיין יענעם לכף זכות, ער קען זאגן א גוטע פשט פארוואס יענער האט אזוי געטון אדער אויף שלעכט, זאל ער זיך לערנען פון דעם וואס מען בעט פאר פשוט'ע אידן זאלן דאווענען פאר אים, ער זיצט אינדרויסן אויפן פעלד אליין און ער רופט אויס אז פאר די פשוט'ע מענטשן, די אורחי פורחה, די וואס גייען אויפן וועג, זאלן דאווענען פאר אים, וואס איז צו מאכט א נפקא מינה צו זיי דאווענען פאר אים, די פשוט'ע מענטשן, נאר אפילו א פשוט'ע איד האט א כח, ער קען בענטשן, ער קען אנווינטשן, ער קען דן לכף זכות זיין, ער האט א כח וואס ער קען אויפטון פאר א צווייטע איד, פאר דעם האט מען דווקא גענומען די כהן וואס ער בענטשט די אידן מיט א ליבשאפט, ער האט דעם כח, האט אויך די אנדערע כח צו זאגן טמא יקרא, מען וויל אז דער איד וואס זיצט אינדרויסן זאל וויסן צו אויסוועלן די וועג פון אז אפילו פשוטע מענטשן קענען האבן א כח צו מלמד זכות זיין און צו פועל'ן אויבן אין הימל פאר אנדערע אידן אלעס גוטס.